דער באוואוסטער חסיד ר' מענדל פוטערפאס, געווען פון די גרעסטע משפיעים פונעם לעצטן דור, האט ער דערציילט אז ס'איז געווען אין רוסלאנד אין די צייטן פון דעם צמח צדק, איז געווען ידוע אז ס'איז געווען א חסיד א מפורסם וואס האט געהייסן ר' הענדל, דער חסיד ר' חנוך הענדל, חסידים פלעגן אים רופן ר' הענדל, און ער איז געווען. האט געוואוינט אין א שטאט וואס האט געהייסן פלעשניץ, וואס איז געווען א שטאט וואס דארטן איז געווען סיי חסידים און סיי מתנגדים געוואוינט צוזאמען, און ער האט זיך דארטן געהאדעוועט. ר' הענדל האט געהאט א ברודער האט געהייסן ר' יוסף. זענען געווען יונגע בחורים, אדער יונגע לייט, בחורים, און זיי האבן געזעצן אין פלעשניץ, און דארטן האבן זיי געלערנט ביים רב, זיי האבן געלערנט תורה, און זענען געווען די גרעסטע תלמידי חכמים זיי האבן געלערנט בהתמדה ושקידה. איינמאל, זיצנדיג אין בית המדרש און לערנען, איז אריינגעקומען א איד פון גאס, וואס איז געווען א איד וואס איז נישט געווען פון יענע שטעטל, ווייזט אויס ער איז אריבערגעפארן אויפן וועג, און ס'איז געקומען צו גיין, ער איז אריינגעקומען אין דער פרי אין שול זיך שטעלן דאווענען. יענעם טאג איז געווען א ראש חודש'דיגע טאג, און דער איד האט זיך אוועקגעשטעלט אויף א זייט, און האט גענומען פראווען הכנות, זיך גרייטן צום דאווענען. זיי האבן געזעצן און געלערנט אויף א זייט, אבער זיי האבן באמערקט אז די הכנות וואס דער איד גרייט זיך צום דאווענען שלא כדרך הרגיל. זיי זענען געווען צוגעוואינט אז מען דאווענט תפילה בציבור, דאווענט במנין, און דא האבן זיי געזען אז דער איד שטעלט זיך אוועק און ער האלט דעם טלית אויף די פלייצע און ער יאגט זיך נישט צו לייגן דעם טלית ער גייט אהין און צוריק פארטראכט אין זיינע מחשבות שטעלט זיך אוועק ביים וואנט און אזוי שטייט ער א משך זמן און ער טראכט וואס טראכט ער האבן זיי נישט געוואוסט אבער שטייט ער אזא לאנגע צייט און ער טראכט אין זיינע מחשבות און זייער טיף פארטראכט אין א התבוננות שפעטער נאך א לענגערע צייט האט ער געלייגט דעם טלית און האט זיך געשטעלט דאווענען, און זיי האבן געזען אז דער דאווענען נעמט אים כמה שעות, זיי האבן געזעצן בשעת מעשה און געזעצן און געלערנט, אבער יעדע שטיקל צייט האבן זיי א קוק געטאן, ס'איז ביי זיי געווען א וואונדער, זיי האבן קיינמאל נישט געזען אזא הנהגה, זיצט א איד שעות לאנג און ער דאווענט, און זיי זען אז יעדע עטליכע פסוקים שטעלט ער זיך אפ און ווייטער טראכט ער זיך אריין פאר משך זמן, אמאל מיט שפראצט ארויס א ניגון, ער זינגט זיך עפעס א ניגון, אמאל א געוויין, גייט אראפ טרערן, און אזוי גייט דאס א משך זמן דער גאנצער דאווענען, ביז ס'איז געקומען צו גיין תפילת הלל, ווען ס'איז געקומען צו הלל איז גאר געווען, אזא הלל האבן זיי אין זייער לעבן נישט געהערט, מיט אזא התלהבות, מיט אזא ברען, מיט אזא התבוננות, מיט אזא קאך, און אויכעט ער שטעלט זיך אפ, און ער שטעלט אויף עטליכע פסוקים, און זיי האבן ביי זיך אראפגעשריבן וואס זענען די פסוקים וואס זיי האבן געזען ביי אים עפעס א ספעציעלע כוונה זיי האבן געוואלט מברר זיין, ס'איז געווען פסוקים וואס עס איז געווען א וואונדער, וואס עפעס האט ער געזען? וואס איז דא אין די פסוקים? זיי האבן געקענט דעם פירוש המילות, די פשוט'ע טייטש, עס איז דאך געווען א וואונדער, וואס עפעס האט ער געזען אין די פסוקים, פארוואס צעוויינט ער זיך אזוי, וואס איז אזוי די התרגשות? עס איז געווען ספעציעל אין הלל, אין דעם חלק פון מן המיצר קראתי יוד קיי, ענני במרחב יוד קיי, אין די פסוקים דארטן האבן זיי געזען אז עס איז געווען דמעות שליש. שטארק געוויינט און שטארק מיט א גרויסע התלהבות. אז יענער האט געענדיגט דאווענען, האבן זיי צוגעגאנגען צו אים, זיך אוועקגעזעצט, און מ'האט אנגעהויבן צו זיך צוזאמען רעדן. און האבן זיי אים געזאגט, אז זיי האבן געזען ווי דער איד דאווענט, זיי ווילן פארשטיין, וואס איז דאס לתפילה מה זו עושה? וואס איז דאס אזא דאווענען? וואס איז דאס וואס ער שטייט אזויפיל און טראכט? וואס שטעלט ער זיך אפ? זאל ער געבן צו פארשטיין, און וואס איז געשען דארטן ביי הלל וואס דארטן האבן זיי געזען ביי אים אזא גרויסע התלהבות און ספעציעל ביי מן המיצר וואס איז דארטן דער זאל ער זיי געבן צו פארשטיין וועגן וואס עס רעדט זיך זיי האבן קיינמאל נישט געזען אזא סארט דאווענען וואס דאס מיינט זיי ווייסן א דאווענען על פי הלכה על פי שולחן ערוך כמונה מעות אבער וואס איז דאס אט דער דאווענען וואס זיי האבן געזען ביי אים וואס זיי האבן קיינמאל נישט געזען דער חסיד האט זיי גענומען געבן צו פארשטיין און ער האט זיי אויסגעלערנט, געבן צו פארשטיין, מסביר געווען. און בכללות האט ער זיי געגעבן צו פארשטיין אז יעדער איד האט אין זיך צוויי נפשות, ס'איז פארהאן דער נפש אלוקית און ס'איז פארהאן דער נפש הבהמית, און דאס איז די צוויי נפשות וואס זענען זיך מתלבש ביי יעדער מענטשן. דער נפש אלוקית געפינט זיך אויף די רעכטע זייט, דער נפש אלוקית, דער נפש הבהמית אין די לינקע זייט, חלל השמאלי, און ס'איז דא א מלחמה, ולאום מלאום יאמץ, ס'גייט פאר א מלחמה, און די מלחמה איז אז די נפש אלוקית וויל אייננעמען דעם גאנצן עיר קטנה זה הגוף, די נפש אלוקית וויל ווערן דער איינציגער באלעבאס, אז דער גאנצער מענטש מיט אלע זיינע איברים, מיט אלע זיינע גידים, מיט אלע זיינע מחשבות, דיבורים ומעשים, מיט אלע זיינע כוחות, שכל ומידות, אלץ זאל ווערן איבערגעגעבן מער נישט צו להוויה לבדו צו דעם אייבערשטן אליין. און דער נפש הבהמית שטייט פון די אנדערע זייט און ער ווארפט אריין מחשבות זרות הרהורים רעים און תאוות וואס די נפש הבהמית איז כשמו כן הוא אזא בהמה און ס'גייט פאר א מלחמה צווישן די צוויי נפשות דער זמן פון אט דער מלחמה איז 24 שעה אבער עס איז דא א זמן וואס דעמאלט איז דער עיקר עניין וואס דעמאלט איז דער נפש אלוקית פירט א מלחמה מיטן נפש הבהמית אויף אים געבן צו פארשטיין דעם געשמאק די זיסקייט, די גוטסקייט פון געטליכקייט, און דאס איז דורך דעם ענין פון עבודת התפילה, וואס דארטן איז דער אמת'ע מלחמה צווישן דער נפש אלוקית און דער נפש הבהמית. און ווי ער זאגט אין זוהר שעת צלותא שעת קרבא, דער זמן פון דאווענען איז דער זמן המלחמה, וואס דער נפש אלוקית איז זיך מתלבש אין דער נפש הבהמית, און איז זיך מתבונן אין געטליכקייט, מתבונן אין גדלות השם און אין שפלות האדם, ער טראכט זיך אריין אין די ווערטער פון דאווענען, ער טראכט זיך אריין אין די גדלות פונעם אייבערשטן, און ביז ער ציט אריין דעם נפש הבהמית, ער וויל אים מהפך זיין, ארויסנעמען אים פון זיינע נארישקייטן, פון זיינע תאוות, און אים אריינפירן אין רשות הקדושה. דער נפש הבהמית רופט זיך אן אמאל אויכעט אט דער גוי וואס געפינט זיך ביי יעדן איינעם. דער ס'ברענגט זיך אין חסידות דער לשון הגוי אשר בקרבך הגוי אשר בכל אחד ואחד דאס הייסט אז דער נפש הבהמית דאס איז וואס ציט די מענטשן צו מידות רעות תאוות רעות און ווי דער אלטער רבי רופט אים אן אין תניא דער שד משדין נוכראין דער גוישער יצר הרע וואס פירט אריין די גוישקייט און גראבקייט און נידעריקייט אין דעם מענטשן און אויף דעם איז די מלחמה פון דעם נפש אלוקית, אט דאס איז דער איד וואס געפינט זיך ביי יעדן איינעם, דער חלק אלוקה ממעל, וואס ער איז זיך מתגבר אויף די תאוות און חומריות, און ארויסרייסן, ארויסרייסן דעם גוי אשר בקרבך, פירן מיט אים א מלחמה, ביז מ'רייסט אים ארויס אינגאנצן פון זיך. מסביר דער חסיד, געבן צו פארשטיין, צו אט די צוויי אינגעלייט, צו ר' הענדל און צו זיין ברודער ר' יוסף'ן, זאגט ער זיי אז אין דאווענען ביי הלל, בכלל דאס איז דער גאנצער דאווענען רעדט זיך וועגן דעם, כל שכן בשעת מען קומט צו גיין צו דעם חלק פון דאווענען, וואס דאס איז תפילת הלל, וואס דארטן רעדט מען גאר אסאך וועגן אט דעם ענין. יא אין תפילת הלל רעדט זיך וועגן דעם לא לנו השם לא לנו יא דארטן רעדט זיך וועגן למה יאמרו הגויים רם על כל גויים דאס הייסט אז ס'רעדט זיך וועגן דעם גוי און די טענות פון דעם גוי וואס ער טענה'ט כל מיני טענות נארישע טענות און דער נפש אלוקית איז גיט אים צו פארשטיין און איז אים מסביר דעם אמת דעם אמת השם לעולם, די אמת פון געטליכקייט, די אמת פון קדושה, ביז מען פועלט ביי אים דעם הללו את השם כל גוים שבחוהו כל האומים, אז דער גוי, דער נפש הבהמית, זאל אויך דערהערן דעם אמת פון אמת השם לעולם, און ביז ס'ווערט ביי אים דער ענין פון הללו און שבחו אפילו דער גוי קערט זיך איבער ווערט נתהפך צו דינען דעם אייבערשטן. און אויף דעם איז מען ממשיך אין דעם מן המיצר. און דארטן רעדט מען וועגן דעם מיצר. אז א איד טראכט זיך אריין אין זיין מעמד און מצב, ער טראכט זיך אריין וואס גייט פאר מיט אים אין לעבן, און ווי אזוי אין דעם טאג טעגליכן לעבן ווען ס'קומט צו גיין צו עסן, צו טרינקען, צו ענייני ממונות, און צו עניינים שבין אדם לחבירו און ענייני עולם הזה, איז ער אזוי פארקאכט און אזוי פארברענט און אזוי פארכאפט אין דעם, און דאס איז דער אמת'ער מיצר. מן המיצר קראתי יוד קיי, ער שרייט צום אייבערשטן מן המיצר, ער וויל זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן אליין, און אזוי גייט ווייטער דארטן דער נוסח התפילה. און דארטן זאגט מען, אין דעם המשך פון דעם מן המיצר, זאגט מען אז ס'איז דא דער סבוני כדבורים. האט געגעבן צו פארשטיין דער איד וואס איז דאס דער סבוני כדבורים. ער זאגט אז דער יצר הרע, דער נפש הבהמית, איז אמאל איז א בהמה, און ער איז א חיה, און ער האט אין זיך כל מיני סוגים פון בעלי חיים, אמאל טוט ער זיך אן אזוי ווי אזא בעל חי, אזא בעל חי, אמאל איז ער כדבורה, סבוני כדבורים, דער נפש הבהמית טוט זיך אן אין א לבוש, אין א קלייד פון א בין, פון א דבורה. וואס איז דאס דער ענין פון א דבורה? א דבורה, א בין, פון איין זייט איז דער בין גיט דאך האניג, וואס קען זיין געשמאקער און זיסער און בעסער פון האניג. פון צווייטן זייט אבער, דער בין האט א שטאך, ער האט א ארס, ער האט א זאך וואס ער קען א בייס טאן און ס'טוט וויי. און אויף דעם איז דא דער מאמר חזל הידוע, לא מדובשך ולא מעוקצך. אז מען זאגט צו דעם בין, מען זאגט צו דעם יצר הרע, לא מדובשך, איך דארף נישט דיינע זיסקייט, איך דארף נישט דיינע ביטערקייט, איך דארף נישט דיין עוקצך. ער האט געגעבן צו פארשטיין, וואס מיינט דאס אין עבודה? אז דער נפש הבהמית דער יצר הרע וויל דאך אריינכאפן דעם מענטשן צו זיין רשות ער וויל דאך אריינכאפן דעם מענטשן אין רשות פון דעם לעומת הזה אין רשות פון די תאוות און חומריות און אראפנידעריגן אין עניינים בלתי רצויים ווי זאל ער דאס טון צו קומען צום מענטשן און זאגן אים ער זאל גיין זינדיגן ווייסט ער אז דער מענטש וועט נישט פאלגן א איד נישט ער וויל נישט ער קען זיך אפרייסן פון אייבערשטן א איד וויל נישט טון קיין עבירה ווי אזוי גייט ער צו צו אים איז טוט ער זיך אן א לבוש פון א בין כדבורה. און וואס איז די דבורה? אז ער פון איין זייט פארדעקט ער דעם שטאך אין א אין א זיסקייט פון א דבש און האניג. און ער זאגט דעם מענטשן, דאס איז גארנישט קיין עבירה, עס איז נישט אזוי געפערליך, אדרבה, אדער דאס איז גאר א מצוה. למשל, בשעת ס'רעדט זיך וועגן רעדן א לשון הרע, אדער וועגן מאכן שלעכט, פארביטערן אדער טון עפעס א זאך נישט כדבעי אויף צו א צווייטן אידן, קומט צו גיין דער יצר הרע און זאגט אים וואס הייסט, יענעם אידן, דאס איז גאר א מצוה, מען דארף, מען דארף עס האבן, עס איז א קנאות, און ס'איז א זאך וואס ס'מאנט זיך, און מען דארף ש, מען דארף, און מען דארף מוחה זיין, און ס'ווערט א גאנצע, מיט ער מאכט פון דעם א גאנצע מצוה, און ס'ווערט א הייליגע זאך, און דעמאלט שטעכט ער אריין זיין שטאך, זיין סם המוות, וואס אזוי פארכאפט ער די מענטשן. און על דרך זה איז דא כל מיני אופנים און דריידלעך וואס די יצר הרע טוט, וואס ער פארשטעלט זיך מיט א לבוש, וואס דער לבוש קוקט אויס א לבוש פון קדושה, אבער אין דעם איז אריינגעמישט די עניינים פון בליעל, עניינים פון ישות און גאוה און רע פון דעם נפש הבהמית פון דעם יצר הרע. און דערפאר זאגט מען צו דעם יצר הרע סבוני כדבורים, א איד דערהערט אז די יצר הרע איז מיר אזוי פארינגעלט אז ער מאכט מען נארט מיר אפ און ער טוט זיך אן אין אזעלכע לבושים וואס מען קען נישט באמערקן אמאל סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים בעט מען דעם אייבערשטן אז די דבורים זאל פארברענט ווערן זאל ווערן דער גאנצע רינגען דער רע דער דער דער געמישאכץ אט דער בלבול המוחין זאל אינגאנצן פארברענט ווערן אינגאנצן פארטיליגט ווערן זאל נישט בלייבן פון דעם גארנישט און זאל נתגלה ווערן דער אמת און מען זאל קענען טאקע דערהערן יא דעם המשך ווי ער זאגט ווייטער אז ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל, אז א איד זאל קענען גיין מחיל אל חיל און זען דעם אמת און קענען טאקע דינען דעם אייבערשטן און און מגלה זיין דעם אמת הוי' לעולם. בשעת די ברידער האבן געהערט אזעלכע זאכן, זיי האבן קיינמאל נישט געהערט אזא רייכקייט, אזא טיפקייט. אז יעדע ווארט פון דאווענען האט צו טון מיט די אייגענע עבודה פון דעם וואס א איד טוט אויף דער וועלט און די מלחמה פון דעם נפש האלוקית און דעם נפש הבהמית און ווי אזוי יעדע פסוק אין דאווענען האט אין זיך אט די טיפקייט און די טייטשן האט מען ביי אים געפרעגט וואו לערנט מען אט די זאכן און פון דעם איז שפעטער געווארן אז זיי זענען געפארן צום צמח צדק און דאס איז דער חסיד הידוע רבי הענדל און אויך זיין ברודער וואס זיי זענען געווען פון די גדולי החסידים פון דעם צמח צדק אט די נקודה געפינט מען אין היינטיגע סדרה אין פרשת תולדות רעדט זיך דאך בנוגע דעם ענין פון שני גוים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו אז רבקה איז געקומען צו גיין און זי האט געזען אז ויתרוצצו הבנים בקרבה זי האט געזען אז ס'איז דא א ויתרוצצו ס'איז דא א מלחמה און בשעת זי איז עובר אין אַ שטוב פון עבודה זרה וויל ארויס גיין איינער און בשעת זי איז עובר אין אַ שטוב פון פון פון פון תורה און תפילה וויל ארויס גיין א צווייטער און ווייל זי איז געקומען למה זה אנכי זי האט נישט פארשטאנען וואס דא גייט פאר און בשעת מ'האט איר געזאגט אז דאס רעדט זיך וועגן שתי גוים בבטנך און שתי לאומים ממעיך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר דאס הייסט ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין תניא אז אט א דער סיפור פון רבקה מיט יעקב און עשו דאס איז בעצם דער סיפור פון יעדער אידן אויף דער וועלט וואס יעקב איז מרמז מסמל באווייזט אויף דעם נפש האלוקית וואס איז דא ביי יעדער אידן עשו דאס באווייזט אויף דעם נפש הבהמית וואס איז דא ביי יעדער אידן און דער שני גוים בבטנך אז ס'איז דא צוויי פעלקער ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין תניא אז דאס איז צוויי נפשות וואס יעדער נפש האט אין זיך א גאנצע שכל מיט א גאנצע מידות מיט א גאנצע מחשבה דיבור ומעשה א גאנצע געבויעטע זאך דער נפש אלוקית פון איין זייט דער נפש הבהמית פון צווייטן זייט און זיינען נלחמים זו עם זו על העיר שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך עליה און אויף דעם איז דער כשזה קם זה נופל און די גאנצע סיפור פון יעקב און עשו ווי ס'רעדט זיך אין די פרשה ווי חסידות טייטשט דאס אויס איז דאס די מלחמה פון דעם נפש האלוקית און דעם נפש הבהמית וואס אט דא זעט מען זייער א אינטרעסאנטע זאך אז בשעת מען רעדט דעם ענין פון עשו אז עשו דאס וואס באווייזט דער ענין פון עשו על פי פנימיות התורה על פי חסידות איז דאס דער ענין פון דעם נפש הבהמית זעט מען בנוגע עשו'ן אז ס'איז דא צוויי סארטן עשו'ן ס'איז דא דער עשו וואס מ'האט געזען ביי אים דער רע בגלוי און ס'איז דא דער עשו וואס מען זעט ביי אים דעם רע נישט בגלוי וואס דאס איז וואס רשי ברענגט אז עשו ביחס צו יצחק'ן האט ער געשפילט א גאנצע שפיל פון אפנארן

דאס איז דער איינציגער בעל חי וואס האט אין זיך האט דעם עניין אנדערע בעלי חיים איז פארקערט א גמל וכיוצא בזה וואס זיי פארקערט זיינען מעלה גרה אבער נישט מפריס פרסה דער חזיר דאס דער איינציגער פון די פיר בעלי חיים וואס ברענגט זיך אין פסוק וואס ביי אים איז דא דער מפריס פרסה און נישט קיין מעלה גרה זאגט רשי אז דער חזיר שטעקט אויס דעם פוס יא צו באווייזן אז ער איז א מפריס פרסה כאילו מיר ווילן אים אפנארן אז ער איז א כשר'ע חי' וואס על דרך זה האט מען געזען ביי עשו'ן האט א גאנצע צייט געפרואווט אפנארן זיין טאטן צו אים באווייזן אז ער איז בעסער ווי יעקב אז ער פירט זיך גוט סיי אין דעם וואס מעשרין את המלח סיי שפעטער וואס מען געפינט אז ער האט כאילו חתונה געהאט ביי פֿערציק יאר כאילו נאכמאכן זיין טאטן בשעת אז פארדעם האט ער געטון כל דבר אסור, און נאכדעם שפעטער בשעת ער האט זיך געוואלט באווייזן די חילוק צווישן אים און יעקב'ן, יא אז ער גייט חתונה האבן צו בנות ישמעאל, אז ער האט געווארט א יאר די סוף פון די פרשה, אז ער האט הוסיף רשעה על רשעתו, אז ער האט גענומען מחלת בת ישמעאל, כאילו אז ער פאלגט זיין טאטן, אז רעות בנות כנען בשעת ער האט נישט אפגעלאזט די ווייבער פון בנות כנען, ווי רשי איז מסביר אין סוף פרשה. וואס דער רע, דאס איז דער רע הנעלם, דער באהאלטענער רע, דער ענין א וואס מען רופט דאס אן א צבוע, א געפארבטער, וואס ער נארט אפ, ער טוט זיך אן אין לבושים, כאילו, אז ער איז א פיינער, א הייליגער, א הערליכער, א גוטער, אבער ער איז עושה מעשה זמרי מבקש שכר כפינחס. ער באהאלט זיך אונטער לבושים, כאילו אז ער איז א פיינער מענטש און א ירא שמים, אבער אונטער דעם געפינט זיך שבע תועבות בלבו, געפינט זיך דער רע הנעלם. ס'איז דאָ דער עשׂו, װי ער געשטאַנען אין פֿראָנט פֿון יעקבֿ אָבֿינו. דאָרטן האָט ער נישט אָפּגענאַרט. װאָס מ'גײט לערנען שפּעטערדיקע סדרה, װי עשׂו האָט זיך געטראָפֿן מיט יעקבֿ אָבֿינו אין וישלח, װאָס דאָרטן איז געװען, אַז גלײַך האָט אים יעקבֿ געכאַפּט בײַ דעם רע, און גלײַך האָט ער אים געקענט איבערמאַכן. װאָס דאָס איז געװען דער סיפּור פֿון עשׂו שפּעטער. איז מבואר אין חסידות אבער עס איז דאס איז איין סוג רע דער רע גלוי וואס דאס קען מען גלייך פותר ווערן אבער עס איז דא דער רע נעלם וואס דאס איז זעט מען ביי עשו'ן וואס ער האט געשפילט מיט יעקב אבינו אט אט דעם באהאלטענעם רע וואס דאס איז אסאך שווערער צו זען א שווער שווערער צו כאפן ווייל כדי צו קענען דאס געפינען דארף מען טון א גאנצע עבודה דארף מען קענען משים לב זיין אז מ'זאל זען וואס איז דאס דער באהאלטענער רע און דאס קענען מברר זיין איז מבואר אין תורת החסידות אז אט דער עניין און דאס איז דער עיקר העניין פון דעם אריכות הגלות וואס אידן געפינען זיך אין גלות אזא לאנגע שווערע ביטערע גלות ס'איז ידוע די תורה פון דעם אלטן רבי'ן וואס דער אלטער רבי האט גערעדט און געגעבן צו פארשטיין דעם מאמר חז"ל וואס עס זאגט אין מסכת יומא דף ט' אז וואס איז דער חילוק צווישן בית ראשון און בית שני אז אין בית ראשון איז געווען 70 יאר גלות און געענדיגט שפעטער צו גיין אין ארץ ישראל און אין בית שני איז א לאנגער ביטערער גלות וואס ענדיגט זיך נישט וואס איז דער חילוק פאר וואס און די גמרא זאגט אז בית ראשון ראשונים שנתגלה עוונם

וויבאלד דער חטא איז נישט קיין קלארע חטא, ווייס נישט קלאר וואס איז געווען דער חטא, במילא ווייס נישט קלאר וואס צו מתקן זיין, דערפאר ווערט עס אז דאס לא נתגלה קיצם מען ווייס נישט ווען איז דער קץ. דאס זאגט די גמרא דער אלטער רבי האט געגעבן צו פארשטיין וואס מיינט דאס אין פנימיות הענינים וואס מיר האבן פריער גערעדט, דער רע הגלוי און דער רע הנעלם. דער רע גלוי זעט מען גלייך וואס איז רע און דאס קען מען מתקן זיין דער רע נעלם דאס איז א זאך וואס אסאך שווערער צו מתקן זיין ס'איז געמישט טוב ורע רע בטוב פון דרויסן זעט זיך אויס אז ס'איז א פיינע גוטע זאך און אבער בשעת מען קוקט אריין אינעווייניג זעט מען אז דא איז פאראן א ענין פון צביעות א ענין פון רמאות א ענין פון מרמה און פון דעם ווערט א גאנצע א גאנצע א גאנצער ענין וואס מען קען נישט בדעם באמערקן וואס איז דער טוב וואס איז דער רע, און אויף דעם דארף מען האבן אסאך מער צייט און אסאך מער בירור צו קענען זען דעם טוב שברע און דעם רע שבטוב צו עס קענען מברר זיין. וואס דאס איז רעדט זיך אין חסידות, יע, דאס איז דער ענין וואס מען געפינט ביי עשיו, אט דער ענין. עס איז מבואר אין די מאמרים, אז אונזער גלות ווערט דאך אנגערופן גלות אדום. דאס איז דער נאמען פון דעם גלות וואס אדום גייט אויף עשו עשו הוא אדום איז דער לאנגער גלות רופט זיך אן גלות אדום טאקע צוליב דעם וואס איז דא דעם די צוויי סוגי רע ס'איז דא די עניני רע אין דעם גלות וואס דאס איז דער רע בגלוי וואס דאס מ'זעט גלייך דעם רע קען מען דאס גלייך צו צו פלאצן און צו צו צו און דאס און דאס און דאס אויסרייסן אבער בשעת ס'קומט צו גיין דער באהאלטענע רע, אט דער ענין הצביעות והרמאות, אז מען טוט זיך אן אין לבושים כאילו מ'איז א פיינער מענטש, אבער אונטער דעם באהאלט זיך א ענין פון פון ישות און גאווה און טראכטן וועגן זיך און מאכן יענעם שלעכט בשעת כאילו דו פירסט זיך גוט צו אים, אט דער גאנצער ענין, דאס איז א שווערער בירור און אויף דעם נעמט זיך א לאנגער בירור, דאס איז דער בירור פון גלות. און דער אלטער רבי האט געגעבן צו פארשטיין אז אט דער ענין ספעציעל אט דער ענין וואס לא נתגלה עוונם אז דאס איז א חטא וואס איז נישט אזוי בגילוי איז בעיקר אין די ענינים פון שנאת חינם אבער מיט שנאת חינם דארטן זעט זיך דער ענין דארטן זעט מען ממש דער ענין פון לא נתגלה עוונם ס'איז נישט קיין ענין וואס ער ממש מאכט אים שלעכט כפשוטו ס'איז נישט א ענין וואס ס'איז א שנאת חינם ווי דער אלטער רבי איז מסביר כאילו אלס איז בסדר אלס איז פיין אבער ער קען אים נישט פארטראגן אז ס'איז לא נתגלה עוונם, דאס הייסט אזא סארט חטא וואס דער מענטש פילט נישט אז ער טוט עפעס שלעכט, סתם אלץ פיין אלץ גוט, אבער יענעם קען ער נישט סובל זיין, יענעם שיטה האלט ער נישט, מיט דעם קען ער נישט זיצן צוזאמען אויף איין טיש, מיט דעם קען ער זיך נישט חבר'ן, יענעם קוקט ער מלמעלה למטה, דאס איז ער נישט צופרידן, כל מיני זאכן, ער קען וואס ער זעט נישט אין דעם קיין רע, ער טוט נישט קיין שלעכט, ער שמייסט קיינעם נישט, ער שלאגט קיינעם נישט, ער טוט נישט קיין רע גאר, ער טוט נישט קיין עבירה, אבער דער ענין פון דעם שנאת חינם און פירוד לבבות, וואס איינער קען נישט פארטראגן דעם צווייטנס עבודת השם, און זיין שיטה שטימט נישט מיט מיין שיטה וכיוצא בזה, דאס איז די פון די סארט עבירות וואס לא נתגלה עוונם, מען קען דאס פארדעקן אין כל מיני זאכן און ס'זעט אויס כאילו מלחמה לשם שמים, מחלוקת לשם שמים, און דאס איז אלץ הייליגע עניינים, מען טוט עס אן מיט כל מיני לבושים פון קדושה. און ווי דער אלטער רבי איז מאז איז שרייבט אין א בריוו א באוואוסטער בריוו פון דעם אלטן רעבן אז די גרעסטע צרות קומען פון די מחלוקת לשם שמים רחמנא ליצלן וואס מ'איז וואס איז ניס נתגלה געווארן בזמן האחרון און דאס איז די גוטע בשורה וואס מיר זעען לעצטנס ממש וואס מען זעט אז ס'געווארן א וואס די וועלט שטייט פאר ביאת משיח צדקינו, ס'מבואר אין חסידות, אז פאר ביאת משיח צדקינו, וואס דעמאלט וועט זיין דער סוף הבירור פון עשיו, וועט דעמאלט יתבררו ויתלבנו ויצרפו, די זאכן אויך דער רע הנעלם וועט שוין נישט קענען זיין באהאלטן, אלץ וועט ארויסגיין החוצה. וואס מען זעט עס במוחש בימינו אלו, ווי אזוי די אלע עניינים אין וועלט, וואס ביז לעצטנס איז דאס געווען געמישט טוב ורע, רע וטוב, און מען האט נישט געקענט זען קלאר וואס איז אמת וואס איז שקר, וואס איז גוט און וואס איז שלעכט, איז היינטיגע צייטן, איז א זמן, אונזער דור, אין אונזער תקופה, בפרט בזמן האחרון ממש, וואס מען זעט במוחש אין אלע עניינים, אין אלע עניינים, סיי ביי אידן, סיי ביי אומות העולם, סיי ביי, סיי אין עניינים פארבונדן מיט ארץ ישראל, סיי אין עניינים פארבונדן מיט עם ישראל, סיי אין עניינים פארבונדן מיט תורה און מצוות, מען זעט דאס אין אלע פרטים ופרטי פרטים, אז אט דער רע הנעלם איז ארויסגעגאנגען בגלוי, און דער טוב הנעלם איז ארויסגעגאנגען בגלוי, דאס הייסט אט אט דער געמישאכטס איז געווארן אויס מציאות. וואס איך האב זוכה געווען צו הערן פון רבי'ן ביי פארברענגען וויל איך דערציילן, ס'איז געווען אין די יאר תשי מ ז, כמה פעמים האט דער רבי גערעדט אין דעם יעמאלט אין כמה פארברענגענס, בפרט איינער פון די פארברענגען וואס שטייט אנטקעגן אין מיין אויגן איז געווען פורים תשי מ ז, איז א פייערדיגע פארברענגען, פורים תשי מ ז האט דער רבי גערעדט כמה שיחות, ס'איז ממש געווען עפעס שיחות אינגאנצן נישט געווען אינעם אוויר פון פורים. ער האט גערעדט זייער שארפע שיחות בנוגע דעם מצב פון די וועלט, אז די וועלט שטייט שוין אט אט פאר גילוי המשיח, און מען זעט ווי די אלע סימנים פון סוף מסכת סוטה און מסכת סנהדרין אלץ ווערט מקוים כפשוטו למטה מעשרה טפחים. מען זעט בגלוי ווי יעדע פרט און יעדע זאך וואס שטייט אין גמרא איז מקוים געווארן, אלץ שטייט בגלוי ממש. ער האט געברענגט כמה וכמה דוגמאות פון מאמרי חזל אבער צווישן די זאכן וואס דער רבי דעמאלט האט גערעדט גאר באריכות און האט געזאגט אז איינע פון די שטארקסטע סימנים וואס מיר זעט אז ס'איז אט אט קומט משיח איז דאס אט דער עניין וואס דניאל שרייבט אין סוף דניאל אין פרק יוד בייס אז איז פאר משיח וועט קומען בו עתה יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים

און ס'איז א גרויסע שווערע עבודה ביי אידן צו בודק זיין, צו משים לב זיין, צו וואס ער טוט נעמט זיך פון צד הקדושה, צו וואס ער טוט נעמט זיך גאר פון צד הלעומת זה פון קליפה, נאר ס'איז אנגעטון א לבוש פון קדושה. און אויף דעם דארף זיין א שווערע הארעוואניע, א שווערע יגיעה, צו מברר זיין דעם עשו אשר בקרבך, מברר זיין אט דעם גוי אשר בקרבך, און ארויסברענגען דעם טוב און מגלה זיין דעם טוב הנעלם וואס איז באהאלטן ביי יעדן איינעם, און ארויסרייסן דעם רע הנעלם. אבער פאר ביאת משיח צדקינו זאגט דער נביא. דעמאלט האט דער רבי גערעדט זייער שטארק, אז מען זעט עס ממש ווי ס'הייבט אן מקוים ווערן, און פון פון די לעצטע יארן קומט עס ארויס ממש בגלוי, אז וויבאלד עס איז פאר ביאת משיח, ס'איז דער סוף הבירור, וואס אידן האבן מברר געווען די אלע עניינים שוין דריי טויזנט יאר, זייענדיג אין די תקופה פון אט אט קומט משיח, איז די אלע זאכן קומען ארויס החוצה. און דער טוב שפראצט ארויס מיט די גאנצע שטורעם, און דער רע שפראצט ארויס מיט גאנצע שטורעם און מען קען זיך שוין נישט אפנארן, און דאס זעט מען בגלוי ווי אזוי דער רע איז רע און דער טוב איז טוב, און פארוואס טאקע איז דאס אזוי? וואס איז די כוונה? צו מאכן שווער אויפן הארצן? צו מאכן ביטער אויפן הארצן? פארוואס איז נישט בעסער זאל בלייבן פארדעקט? ניין, ערשטנס, משיח קומט דאך, און די רוח הטומאה אעביר מן הארץ, די רע האט נישט מער קיין קיום, דארף עס ארויספלאצן, כדי אז מען זאל דאס זען, און מען זאל דאס זען זאל עס קענען מתקן זיין, אבער די גוטע בשורה שבזה איז, אז בשעת מען זעט אז דאס איז דער מצב, ווייסט א איד אז משיח קומט שוין, ווייסט א איד אז מען שטייט שוין אין דעם מצב אז זאל קענען טאקע בחרת בחיים, מיר אז דאס אליין וואס די וועלט איז צוגעקומען און היינט זעט מען דאס ממש בעיני בשר אין דער מצב וואס גייט פאר אין ארץ ישראל האט מען געזען בגלוי די ענינים וואס זענען געווען נישט אזוי קלאר איז היינט געווארן זייער קלאר און יעדער איינער פארשטייט וואס דאס מיינט אין פרטים יעדער זאך דער רע איז ארויסגעגאנגען ארויסגעפלאצט מיט די גרעסטע שטורעם דער טובֿ שפּראָצט אַרױס מיט גרעסטן שטורעם. מע זעט, װאָס איז אַ ייִד, מע זעט די מעלה פֿון אַ ייִד, מע זעט די ליכטיקײט פֿון אַ ייִדן, מע זעט די רײַכקײט פֿון אַ ייִדן, מע זעט װאָס הײסט די גוטסקײט פֿון אַ ייִדן. און דעמאָלט איז דער זמן צו אַרױסברענגען דעם טובֿ נאָך מערער און נאָך מערער. און די ענינים פֿון רע, זעט מען אַז ס'איז רע, קען מען דאָס אינגאַנצן מבֿטל זײַן, אױסרײַסן, מע קען זיך נישט אָפּנאַרן. מע װײס שױן אַז מיט דעם רע קען מען נישט לעבן מער. דער רע איז רע, דאס דארף מען אינגאנצן ארויסרייסן, און דער טוב איז טוב, דאס דארף מען מחזק זיין, אויפהייבן און פארשטארקן. און דאס איז דער עיקר וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט, וואס דאס מיינט צו אונז, אז בשעת מען זעט אז דאס איז דער מצב, רופט עס ארויס ביי א אידן, אז ער זאל זיך נעמען צו די ארבעט, און אריינכאפן, און איצטער איז די גרעסטע צייט צו אויפהייבן אידן, און ארויסברענגען דעם טוב וואס איז דא ביי אידן, און. ארויסגיין מיט א הכרזה, דער רבי האט דעמאלט גערעדט זייער שטארק אז יעדער איינער האט דעם חיוב אויף ארויסגיין מיט א הכרזה, און מכריז זיין בכל מקום, און מודיע זיין אז מען זאל וויסן זיין אז ס'איז דא א רמב"ם אין הלכות תשובה פרק ג' וואס דער רמב"ם זאגט אז יעדער מחשבה, דיבור און מעשה, דאס איז מכריע את הכף לכף זכות, און מביא ישועה והצלה לו ולעולם. דאס דארף מען מכריז זיין אין יעדער אסיפה און יעדן ארט אז אידן זאל וויסן אז משיח שטייט שוין ביים טיר ס'איז שוין דער יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים און דער רע ווערט אין גאנצן נעלם און דאס איז די סיבה פארוואס קומט עס ארויס מיט אזא מין תוקף דאס איז נישט חס ושלום זאל בלייבן דער רע גייט נעלם ווערן מן הארץ ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ די שלעכטס די ביטערקייט, די חשך, די גאנצע שמוץ גייט אינגאנצן פארמיידן ווערן, און דער טוב גייט וואקסן און קוועלן, און ס'גייט זיין די אמת'ע גוטסקייט, דער טוב פון ביאת משיח צדקינו. נאר דארף אריינכאפן איצטערט די לעצטע מינוטן פון גלות, און מאכן ליכטיג, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, און יעדער איינער דארף טון כל התלוי בו, אויף מוסיף זיין נאך א מעשה נאך א דיבור נאך א מחשבה און פועל זיין אויף נאך אידן זיי זאלן מוסיף זיין נאך א מחשבה דיבור און מעשה אויף צוגרייטן זיך און צוגרייטן די וועלט צו די גאולה שלימה און מען זאל טאקע זוכה זיין אז זאל ווערן שוין דער סוף פון דעם גאנצן ענין פון עשיו ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשיו אז זאל זיין שוין דער והיתה להשם המלוכה והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד אמן כן יהי רצון